זאגט דער חפץ חיים ווייטער, פאנגן מיר יעצט אן דעם ספר חפץ חיים, יעצט האבן מיר שוין געענדיגט די הקדמה מיט די פתיחה, יעצט פאנגן מיר יעצט אן די ספר אליינס, הלכות איסורי לשון הרע, דער חפץ חיים האט צוזאמגענומען אלע הלכות פון לשון הרע, און ער האט עס צעטיילט אין צען כללים. כלל א', בכלל זה יבואר די איסור פון רעדן לשון הרע בפיו או על ידי רמז, אפילו מיטן מרמז זיין, אדער שרייבן, און די גרויסע עונש, און די שכר איינער וואס היט זיך אפ פון דעם, איז דא ט' סעיפים, ניין סעיפים איז דא אין דעם ערשטען כלל. זאגט די חפץ חיים סעיף א', אסור לספר בגנות חברו, מען טאר נישט דערציילן די שאנדע פון זיין חבר, פארשטייט זיך חברו איז לאו דווקא, עס מיינט פון א צווייטע איד, אפילו על אמת גמור, ס'איז א וויכטיגע הלכה, די ערשטע זאך וואס די חפץ חיים פאנגט אן די ספר איז מיט דעם, מען זאל וויסן אז לשון הרע מיינט אפילו א זאך וואס איז אמת. א זאך וואס איז א שאנדע פון א צווייטן טאר מען נישט דערציילן, און וזה נקרא בפי חז"ל בכל מקום בשם לשון הרע. און ער לייגט צו דא אין סוגריים אז טאמער איז דא עפעס אריינגעמישט אביסל שקר, דורך דעם ווערט זיין חבר מער פארשעמט, ס'איז א שטערקערע גנות, א שטערקערע שאנדע, איז דאך א מוציא שם רע, מיט ס'האט אנדערע נאך פראבלעמען, דא רעדט מען פון לשון הרע. והמספר עובר בלא תעשה שנאמר לא תלך רכיל בעמך, און דא א ספעציעלע לאו אויף רכילות, אבער וזה גם כן מכלל רכילות הוא, לשון הרע איז אויך א חלק פון רכילות. אין דער באר מים חיים דא איז די חפץ חיים מאריך פון ווי טאקע ווייס איך אז לשון הרע איז אפילו אויף אמת? עס איז א דבר פשוט ווי מען זעט בהמשך דבריו, אבער כדרכו איז ער עס מסביר זייער שיין מיט א מורא'דיגע פשטות און מיט א מורא'דיגע קלארקייט, און ער ברענגט דריי ראיות פון די גמרא אז לשון הרע איז אפילו אויף אמת. איינע פון די ראיות וואס ער ברענגט די צווייטע ראיה איז די גמרא אין מסכת סוטה, דף מ"ב עמוד א', די גמרא זאגט דארטן אז פיר כיתות זענען נישט מקבל פני שכינה. און ס'ווערט אויסגערעכנט דארטן כת שקרנים און כת מספרי לשון הרע, זעט מען אז ס'איז צוויי אנדערע זאכן, אויב לשון הרע מיינט שקר איז עס דאך די זעלבע זאך, וואלט כת מספרי לשון הרע מיט כת שקרנים וואלט געווען די זעלבע זאך, און ער זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה ברענגט שוין די ראיה, און ער ברענגט נאך צוויי ראיות פון די גמרא, א ראיה פון מסכת בבא בתרא, א ראיה מסכת מועד קטן, מ'זעט זייער קלאר פון כל הפוסקים ראשונים ואחרונים אז לשון הרע איז אסור אפילו אויף אמת. זאגט דער חפץ חיים ווייטער, סעיף ב', הלאו זה שכתבנו הוא מה שכתבתו התורה בפירוש מיוחד לאיסור זה של לשון הרע רכילות. אבער הגם די תורה האט זיך אויסגעדרוקט מיט אזא לאו, מיינט עס נישט אז אויב איינער איז רעדט לשון הרע איז ער עובר אויף דעם לאו, וואס דאס איז אוודאי גענוג געפערליך, אבער ס'שטעלט זיך נישט אפ ביי דעם, און מ'זאל וויסן אז מ'איז עובר אויף דעם אויך, די גאנצע ליסטע פון לאוו'ן און עשין וואס מ'האט געהאט געזען אין די פתיחה, אבער ער פאנגט אן מיט דעם ווייל דאס איז א קלארע לאו, א לאו לשון הרע און רכילות.